אלע זאגן אז די אראבער וועלן אים דעהרגענען, נאר ער וויל נישט אוועק גיין, ער וויל זיך דורך רעדן מיט די אראבער, ער וויל זיי מיט זיין ווארט איבערצייגן אז די אראבער זיינען נישט אונזערע שונאים, אלע לאכן פון אים, חוזק'ן פון אים, וואס טוסטו? און מען שלעפט אים פאר די פאליס. ער זאל אוועק גיין, ער גיט אוועק זיין רעוואלווער, ער גיט אוועק זיין מעסער, נישט מיט קיין רעוואלווער און נישט מיט א מעסער וועט ער דיסקוטירן, מיט זיין ווארט, מיט זיין הארץ, מיט זיין קאפ. מיט מענטשליכקייט וועט ער מיט זיי דיסקוטירן און ער וועט זיי איבערצייגן. און צייטלין ווייזט ווי אזוי עס קומט פאר דער דאזיגער צוזאמענשטויס, און ווי אזוי ברענער ווען דער אראבער באפאלט אים, און ברענער דערזעט אז ער שטייט פנים אל פנים מיט מאסן פאגראמען און ער איז אויך שוין פאראורטיילט, שטעלט ער זיך אוועק אנטקעגן דעם אראבער און ער זאגט אים. ער רעדט צו אים, צו דעם אראבער רעדט ער צו אים, נו, וואס וועט דיר ארויסקומען אז דו וועסט מיך קוילען? איך בין אן ארעמער יאהוד, טייערער, זייער אן ארעמער, אפילו דאס וואס איך האב, האב איך אויך נישט, ענטפערט אים, נישט גוט, כאוואדזשא, נישט גוט, ברענער, ניין, דו הייסט מיך גיין? די יאהוד זיינען שלעכט, די יאהוד זיינען פאלש, די יאהוד זיינען קארג. אַלאַ װעט נעמען נקמה אָן דעם יאַהוד. ער קריצט מיט די צײן און װײַזט אַ ברױנע פֿױסט, איר נעמט צו אונדזער ערד, איר נעמט צו אונדזער װאַסער, מיר װעלן נישט גײן צו אײַך נאָך װאַסער, נײן, מיר װעלן טױטן די יאַהוד, אַלאַ װעט טױטן די יאַהוד. גיט א קוק מיט וואס פאר עשירות די אידישע ליטעראטור האט אריינגעבראכט אלע פראבלעמען, האט אנגערירט און האט אנגעשטימט און האט אויסגעשפילט אלע פראבלעמען. פון דעם נייעסטן יידישן לעבן, אהרן צעטלין, וועלכער האט געהאט דעם אויסערגעווענליכן חוש און טאלאנט פון דעם שווערסטן מקובל'דיגסטן פאעט, וואס איז פול מיט סודות און וואס מען דארף זיך גריבלען כדי צו דערגיין דעם געדאנק און פארשטיין אים, האט געהאט פון דער אנדערער זייט דעם אויסערגעווענליכן חוש פון א שארמאנטן זשורנאליסט וועלכער קען אויפכאפן די סאמע סענסאציאנעלסטע טעמעס פון טאג און זיי אויסשפילן אזוי גרינג און אזוי לייכט, ממש איך וואלט געקענט זאגן ווי א ברוק זשורנאליסט. ער טוט דאס אין זיין.

און מיר וועלן ווינטער ביים אויוון חלומ'ען וועגן טייטלען און באקסער, און עסן גריוון, און עסן לאטקעס, און בענקען נאך די געטליכע מויערן פון דער הייליגער שטאט ירושלים, און מיר וועלן זאגן אין אונזערע תפילות ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים, און מיר וועלן זיך ווינטשן לשנה הבאה בירושלים. און מיר וועלן איינער דעם צווייטן פארקויפן א שקל. וויפיל סאטירע, וויפיל איראניע, וויפיל קריטיק, וויפיל טיפער אנאליז איז פאראן

היינט איז שוין מער קיין ספק נישט אז די פראבלעמען פון ישראל זענען די פראבלעמען פון גאנצן אידישן פאלק, און קיינער קען זיך נישט ארויסדרייען פון דעם און טראכטן אז וועלכע עס איז פראבלעם,

און אז מען וועט זיי נישט דעריאגן. דער זעלביגער אהרן צעטלין האט נאך דער פראקלאמירונג פון מדינת ישראל פארמולירט וואס הייסט מדינה, און ער האט דאס פארמולירט אין דער דאזיגער, איך וואלט שוין געקענט זאגן מקובלישער, אביסעלע מקובלישן סטיל. וואס איז א גרויסע חלק פון זיין ליטערארישן שאפן. איך וויל אייך זינגען א ליד. וועגן לוד וויל איך זינגען א ליד. ס'גייט ארונטער פון הימל א איד, און מיט א ליפ וואס גליט קושט ער די ערד פון ישראל. מיט יענעם קוש פארבינדט ער ערד

און אייביגקייט אויסגעמישט צוזאמען, דאס ווערט מדינה, דאס איז דער זין פון דער מדינה. און אז מיר האבן שוין דא די פאנאראמע פון דער מדינה, וואס איז שוין דער חידוש אז די אידישע ליטעראטור איז אויפגעריכט געווארן א דאנק מדינת ישראל? די אידישע ליטעראטור נאך דער צווייטער וועלט מלחמה איז געשטעלט געווארן אין א שוידערליכער לאגע אן עכא איז דא ביי אונז האט גענומען מאבלען מיט עכאס. קען מען פון טויט בויען לעבן? מיר טארן נישט פארגעסן, ס'איז א זינד צו פארגעסן, אבער. עס איז אויך א זינד צו פארגעסן אין לעבן. די אידישע ליטעראטור נאך דער צווייטער וועלט מלחמה האט פארלוירן דעם באדן אונטער די פיס. מיר מאכן א קליינעם טעות אויב מיר מיינען אז היטלער איז אין דעם אינגאנצן שולדיג. ייִדן האָבן נישט ווייניק געטאָן חרובֿ צו מאַכן דאָס ייִדישע לעבן, ווי עס האָבן געטאָן אונדזערע גרעסטע שׂונאים, און הײַנט טוען דאָס אויך אַ סך ייִדן. נאָך פֿאַר דער צווייטער וועלט-מלחמה. איז דאס זעקס מיליאניגע אידנטום פון פאראייניגטע שטאטן געווארן די גרויסע גרויסע פראבלעם פאר דעם מארגן. אזא מין מאסנהאפט אנטלויפן פון אידישן לעבן פון זיך אליין, אראפווארפן פון זיך, התחייבות'ן, אמת, ווען ס'איז געקומען די שעה פון נסיון, פון גרויסן נסיון, האבן אסאך פון די זיך ארויסגעווארפן אין די גאסן, און האבן פון די באהעלטענישן פון אונטער זייערע בגדים ארויסגעבראכט אויך. געפילן און סענטימענטן וועלכע האבן זיך אויסגעדרוקט אין זייער אסאך געלט, אפטמאל דורך א מאסן ווילן צו גיין אוועקגעבן דאס לעבן צו באשיצן דאס לאנד וואס איז געווארן דער סימבאל פון נייעם אידישן לעבן, אבער. קיינער קען נישט אפפרעגן אז דאס וואס ישובים האבן געטון קעגן זיך אליין האבן נאר די גרעסטע שונאים געקענט טון. דאס אידישע לעבן איז דורך אידן אליין חרוב געווארן גאנץ. פיל. און דאס איז געווען פאר דער צווייטער וועלט מלחמה. אזוי ארום, לאמיר נישט ארויפווארפן אויף די שונאים אלץ. א ווערטל זאגט, א נאר זעט יעדע שולד נאר ביי יענעם. א קלוגער ביי זיך. מיר אליין האבן א גרויסן חלק אין דעם. און נישט מיטן קלאפן זיך על חטא וועלן מיר זיך פון די זינד אפוואשן, וועלן מיר די זינד אפוואשן. נישט דער על חטא. פון על חטא ווערט מען נישט פעט. אזוי ארום אז ווען ס'איז געגעבן א קום אונטער מדינת ישראל איז אונטערגעקומען א מעכטיגער שטראם פון נייעם לעבן, פון נייעם ווילן צו באנייען דאס לעבן וואס איז נישט געווען, און האט פון די דאזיגע טיפענישן פון דעם עמק הבכא, פון דעם אפגרונט פון טרערן, ארויסגענומען כוחות. און מ'האט פארבונדן, און דער פאעט האט דערזען ווי עס זינגט אברהם זאק, פון ווארשעווער געטא ביז מלכות ישראל ציט זיך איין אידישער פראנט, די זעלבע גיבורים, זיי קומען פון ווייט און פון נאנט, די זעלבע גיבורים, מ'האט פארבונדן געטא מיט ישראל. דעמאָלט האָט דאָס גרויסע אומגליק פון חורבן באַקומען אַ זין אין דער נייער געשיכטע, אויך אין ווייל אויב פון דעם האָט מען באַדאַרפט שעפּן כוחות, אָבער די דאָזיקע שוידערליכע עפּאָכע, האט קלאר געמאכט יעדן איינעם וואס ישראל מיינט, און דעריבער איז דער אויפקונפט פון ישראל געווארן אן ארויסגאנג פון יענעם אומענדליכן טרויער צו באזאפטיגן די ערד, די הערצער און די מוחות מיט דעם טרויער. און מיט דעם בלוט, ימען פון בלוט, כדי צו קענען באשאפן אטא די נייע טעריטאריע פון דעם אידישן לעבן. מדינת ישראל איז דעריבער ניט בלויז א טעריטאריע פאר די, וועלכע האבן באוויזן דארטן זייער היים צו באשאפן. ס'איז געווארן א דעוויז פאר דעם נייעם גאנג פון אידישן לעבן, דאס וואס עס האט לוי יצחק אין זיין דין תורה מיטן רבונו של עולם געזאגט לא נזוז מפה, איך וועל זיך פון דאנען ניט רירן. לא אזוז פה ממקומי, די היינטיגע לא נזוז לא נזוז מפה, דאס קומט פון לוי יצחק'ס בארדיטשעווער'ס ליד לא אזוז פה ממקומי, איך וועל זיך פון ארט נישט רירן, איך וועל פון דאנען נישט גיין, וואס האסטו זיך אנגעזעצט אויף דיין פאלק ישראל? דאס איז דער זין פון דעם נייעם לעבן, עס איז געווארן א שידוך. צווישן די דאָזיקע צוויי זיווגים, צווישן די דאָזיקע צוויי ירושות פון אידישן לעבן, ירושה פון חורבן און ירושה פון גאולה, און פון דעם איז אַרויסגעוואַקסן מדינת ישראל. און דערפאר קומט דער יונגער פאעט פון יונג ישראל און ער שטעלט פאר אין זיין ליד וואקסט א כאטע. און מיר ווייסן עס זיינען קיבוצים אויפגעשטעלט געווארן אינמיטן נאכט. אינמיטן נאכט זיינען צענדליגער קיבוצים אויפגעשטעלט געווארן אין די פינסטערניש. קומט דער אידישער פאעט דער יונגער פאעט פון יונג ישראל און גיט איבער דעם נייעם ריטעם פון אידישן לעבן, דעם ריטעם פון בויען און פון שאפן. וואקסט איין כאטע, וואקסט א צווייטע, הויכן זאמדן אויך דערפרייטע, וואקסט דערנאך ארויס א דריטע, האט דער מדבר ניט קיין שליטה.

וואס איז אריינגעקומען א דאנק מדינת ישראל, און איר באקומט דא ריטעם גאנץ א נייע באציאונג צום לעבן, אין א ליד וואס שטעלט פאר ווי אין א שטיבל ווערט געבוירן א קינד, דערביי איז דא א שטאל. דארטן איז געבוירן געווארן א בהמה'לע, און דאס בהמה'לע מעקעט מוקעט, און דאס קינדעלע וויינט, און די ביידע געווינען מישן זיך צונויף, דאס בהמה'לע מיט דעם קינד, דער איד קומט צו צו דער נאטור, דער איד פארבינדט זיך מיט דער נאטור. א ניי לעבן וואקסט אויס. דער איד האט זיך דערנענטערט צו דעם נייעם לעבן, און דא, פארבייגענדיג נאר אנרירן איינע פון די קאלאסאלסטע פראבלעמען אין דעם אידישן לעבן פון דער נייער צייט,

די גרויסשטאטישקייט האט פארטריבן אסאך ארעמקייט פון דעם אידישן לעבן, דאס איז אמת. אבער די גרויסשטאטישקייט האט אויך פארטריבן דעם אידן פון דעם לעבן. ווי פרץ זאגט, וואס גרעסער דער סוחר, אלץ קלענער דער איד, וואס גרעסער דער סוחר, אלץ קלענער דער איד. מדינת ישראל איז אין א געוויסער מאס דער ענטפער, דער ארויסרוף, צו דער נייער דיסקוסיע, גרויסשטאטישקייט און קליינשטעטלדיקייט. דער קיבוץ איז דאך פאקטיש א קליין שטעטעלע, א דארף. אבער אין דעם קיבוץ איז פאראן אלץ פון גרויסשטאטישקייט. מיר זעען דאס צום בעסטן אין דעם ראמאן. פון דעם יונגן, ווען ער האט דאס געשריבן איז ער נאך געווען גאר און גאר יונג, פון דעם ראמאן פון יאסל בירשטיין אויף די שמאלע טראטוארן, וואו איר האט אין קיבוץ אן אויסמיש אפילו פון דער שטאטישער פערווערסקייט. מען טייטלט מיט די פינגער, דער גייט מיט דער, דער וואוינט נישט מיט זיין ווייב, דער נארט, זי נארט אפ מיט א צווייטן. ס'איז גרויס שטאט מאפאסאן, גי דע מאפאסאן איז דא אין דעם קליינעם אין דעם קליינעם קיבוץ. יאסל בירשטיין דערציילט. און לאמיר דא ספעציעל ארירטאן סאציאלע פראבלעמען ווי אזוי יאסל בירשטיין שטעלט עס פאר. ליבע, חסיה האט פון לאנג אויפגעהערט גלייבן אז ס'איז דא אזא זאך אויף דער וועלט. אין איר לעבן מיט חיימען איר מאן האט זי עס קיינמאל נישט געשפירט, זי וואלט געקענט לעבן מיט יעדן מאן. אט אזוי מאפאסאניש פארגינט זיך צו שילדערן דעם קיבוץ, די מענטשן פון קיבוץ. אין חדר האוכל, אין דעם עסצימער, גייט מען אריין און מען קוקט זיך איבער, מען לייגט פאר פארשלאגן, ביידע, איז מען איינע די אנדערע שונאים, אבער פארן קיבוץ זענען אלע צוזאמען. ס'איז א מין נייע קאנצעפציע פון אוועקגיין פון דער קליין-שטעטלדיגקייט, אבער אויכעט באפרייען זיך פון געוויסע איבלען פון דער גרויסשטאטישקייט, און אויך אריינציען געוויסע איבלען פון גרויסשטאטישקייט. איר האט אלץ. ילון איז מער ניט געווען א שפיל, א קאפריז פון יונגע בחורים און מיידלעך וואס זוכן ראמאנטישקייט אין לעבן. ילון איז פול געווען מיט טאטעס און מאמעס און זיידעס און באבעס. אן ערנסטקייט איז געלעגן אויף זייערע ברעמען, און דער שווערער עול פונעם לעבן האט זיך אנגעזען אויף זייערע פלייצעס. געזעץ. איר שטעלט פאר ווי דער טאטע באגעגנט זיך ביינאכט מיטן זון אין פעלד, בייטאג באגעגנט זיך דער זון מיט דער מאמען, ווייל דער טאטע מיט דער מאמען לעבן נישט צוזאמען, איז ביינאכט טרעפט ער זיך מיטן טאטן ביים טראקטאר, און עס גיבט א שמיר פון ליכט גייט דורך דער טראקטאר און ער ארבעט. מיטאמאל א שא, מ'הערט אפשר טריט, אויסגעלאשן, און דער טאטע דריקט צו די האנט פון זיין זון. טאטע און זון זארגן פאר'ן לעבן. פאר זייער לעבן און פאר'ן לעבן פון גאנצן קיבוץ. פאר'ן לעבן פון גאנצן קיבוץ. דא האט איר דאס געוואלדיקע בילד פון א נייעם לעבן מיט נייע סאציאלע. שפירעוודיקייטן און מיט נייע גאנץ נייע סאציאלע אידעען וואס מיר באקומען דא אין דעם בילד, און אויפן גרונד פון די דאזיגע נייע סאציאלע אידעען האט געקענט אויסוואקסן אזא יונגער דור וואס זיין זינגער איז משה יונגמאן וועלכער זאגט אין זיין ליד מיינע הענט.

זאגט גלאטשטיין אין זיגער שטעלט ער פאר די זעקס טאגיקע מלחמה אז אידן האבן זיך צוגעאיילט ווייל וואס גיכער זאל זיך ענדיגן די מלחמה ווייל מיר זענען נישט ככל הגויים נאר מיר זענען ככל האידן וואס גיכער מען דארף דאס זאל מען דאס איבערקומען. ער שטעלט פאר דעם גאנצן ענין פון זעקס טאגיקער מלחמה מ'וויל פטור ווערן פון דעם, נישט מען וויל שנעלער זיגן, נאר מלחמה ס'איז נישט קיין אידישע זאך, מען מוז, ס'איז נישטא קיין ברירה, אבער מיר טארן נישט זיין ככל הגויים. מיר מוזן זיין ככל האידן. אן אמעריקאנער פאעט, א געקומענער פון קאנצענטראציע לאגערן, אן אנגעלאדענער מיט לומדות און מיט פיקחות, א ווייניג באקאנטער יעקב שמואל טויבעס. דער מחבר פון לימעריקס אין דעם דאזיקן זשאנער זאגט אין א לימעריק ככל הגויים מיט אן אייגענעם שטאט איז ממילא שוין ר' איד מער קיין שפלע כלי. ר' איז דערגאנגען צום טאלק, ר' איז געווארן א פאלק, א גוי גמור און הייסט ישראלי. איר האט פון דער אנדערע זייט, פון דער זייט דאס ציטערדיגע געפיל פון דער אנדערע זייט, יענעם וועלכע וויל דווקא זיין א גוי, ער וויל דווקא זיין ככל הגוים, ער וויל ניט זיין בעסער פון אנדערע, פארוואס זאל ער זיין בעסער פון אנדערע? דער דאזיגער קיבעצנדיגער פאעט, אבער זיכער א פאעט, פיינער פאעט, גיט זיך א זאג, א קיבעץ אט אזוי אין זכות פון באנדס. קויפן באנדס האט געמאכט דעם מנשה פאר א חכם א מר בר רב אשי אויס עם הארץ אדרבה יענער שניידט זיך אויף א גבאי און ער קען נישט קיין חומש מיט רש"י. דאס שטעלט ער פאר פון דער צווייטער זייט, פון איין זייט ישראל של מעלה, פון דער אנדערע זייט ישראל של מטה. פון איין זייט די וועלכע רייסן זיך צו די הימלען און ווילן דערהויבן דאס אידישע לעבן, פון דער אנדערע זייט אויכעט ניצליכע אידן, אבער זיי פארשטייען נישט די אלע וועגן פון דערהויבנקייט און זיי גייען אויף זייער אייגענעם וועג. מיר פירן דעריבער אונטער. איינע פון די אמעריקאנער פאעטעסעס וואס איז געווארן די פאעטעסע פון יונג ישראל, רבקה באסמאן, אין קיבוץ המעפיל, האט אין א ליד פארגעשטעלט אזוי דעם גאנג פון אידישע דורות, פארנאכט הייסט דאס ליד. דורות קוקן שטילערהייט קוקן שטילערהייט אריין אין מיינע שויבן, ווען די זון פארגייט פארגייט קוקן זיי פון אויבן, ווען די זון איז שוין נישטא און אין צימערל איז גרא שוועבן זיי ווי טויבן. איר האט דורות קוקן אריין אין די שויבן.

און ווי דערהויבנדיק זי איז אויך ביים היינטיקן טאָג.
איר זעט וואָס פאַר אַ ברכה עס קומט אַרויס פון אַ פאַרבינדונג צווישן פּאַטאָס, ראָמאַנטיק, ערודיציע, בקיאות, וויפיל עס איז דאָ אין דעם וואס האט מיגליך געמאכט חבר ראזשאנסקי צו מאכן אזא ריזן שפאציר א וועטגעיעג איבער דער געשיכטע פון דער אידישער ליטעראטור. ער האט פון אונז, ער האט ארויסגעהויבן

אין דעם זין אין דעם אזוי צו זאגן אין פרובירן צו זען די גלייכהייט צווישן ביידע ישראל אין דער אידישער ליטעראטור און די אידישע ליטעראטור אין ישראל. אבער איך בין זיכער אז מיט חבר ראזשאנסקי'ס טעטיקייט, מיט זיינע אויסגאבן, מיט זיינע רעדן, אט מיט דעם דער מיסיע וואס ער טראגט, וועט ער צויאגן און מיטהעלפן אז אויך די מערכה פון אידישע ליטעראטור אין ישראל זאל געשטארקט ווערן. ליבע פריינט, חבר ראזשאנסקי איז מסכים צו ענטפערן אויף פראגעס, און איר זענט איצטער האט איר א געלעגנהייט, א מעגליכקייט צו פרעגן. אבער איידער איך וועל אייך געבן די דאזיגע מעגליכקייט, דארף איך מאכן צוויי מעלדונגען.

פון א דור, אן אריינבליק אין דעם שאפן פון מנחם באריישא צום פֿינף און צוואַנציקסטן יארצייט. אלע זענען נאטירליך געלאדן, אבער נישט נאר אלע וואס זענען דא, נאר די אלע מיט וועמען איר קומט אין קאנטאקט. נאך א מעלדונג, זונטיק דעם פֿיר און צוואַנציקסטן פעברואר וועט אין בית אל סינאגאגע אין טאון אוו מאונט רויאל, פארקומען א פרימארגן אראנזשירט פון דארטיגן מענער קלוב, געווידמעט מרדכי געבירטיג. דער רעדנער וועט זיין נחום ווילטשעווסקי. זינגען און רעציטירן וועלן אונזערע גוט באקאנטע דאס באקאנטע פארל, ישראל גאנשאר און אהרן אהרן אירליכט. איר זענט אלע געלאדן דארט איז דער אריינגאנג פריי און מען גיבט נאך צו א סעודה דערצו, א פרישטיק. איך וויל אייך זאגן אז איך מיין אז מען דארף דאס דערמאנען אז דאס איז שוין דאס דריטע מאל ווי בית אל ווי די סינאגאגע אראנזשירט איינמאל אין יאר פרימארגנס געווידמעט ייִדיש, ייִדישע ליטעראַטור. מיט צוויי יאָר צוריק איז פֿאָרגעקומען אַן אָוונט אַ פֿרימאָרגן, אויף וועלכן חבֿר חיים שפּילבערג האָט געלייענט זייער אַ פֿײַנעם רעפֿעראַט און ער איז באַגלייט געוואָרן, אָדער בעסער געזאָגט, ער האָט באַגלייט די נאָנע נאָעל, וואָס האָט גערעדט וועגן ייִדיש אין דער באַלייטונג פֿון ייִדיש. פֿאַראַכטאָגן, ע, פֿאַראַיאָרן האָט שלמה ווײַסמאַן גערעדט וועגן מאָריס סעמיולס אין פּרייז אָוו ייִדיש, און די דאָזיקע פֿרימאָרגנס גייען אויס, גייען אַדורך מיט גאָר גרויס דערפֿאָלג און גרויס אינטערעס. איר זענט אַלע געלאַדן, אַזוי האָט געבעטן סײַ דער קאָמיטעט פֿאַר ייִדיש, וואָס העלפֿט אַרויס, און סײַ ראַביי לאַנגנער,

שוין צו ענטפערן אויף אלע פראגעס מיטאמאל, אנשטאט צו ענטפערן אויף איין פראגע איז בעסער, אנשטאט עס זאל זיין א דיאלאג איז בעסער צו הערן אלע פראגעס. פרעגן, איר קענט פרעגן, איך וועל ענטפערן אויף יעדער פראגע. פון דער פראגע פון פריינד ניסנבוים, ווייל מיין זייגער האט מיר געזאגט אז איך באדארף ענדיגן מיין לעקציע. יא, איצטער גיט ער מיר א מעגליכקייט צו דערגאנצן זאכן וואס איך האב צו זאגן, און איך האב זיי נישט געוואלט זאגן כדי נישט מיסברויכן מיט דער צייט. איך וויל אייך, מיר האבן פריער גערעדט מערסטנס וועגן. דראַמאַטישע, פּאַטעטישע, ראָמאַנטישע אויסדרוקן פֿון דעם ייִדישן לעבן. די פֿראַגע פֿון פֿרײַנד ניסנבוים איז געווען, איך האָב זיך באַצויגן אויף די קיבוצים און נישט אויף די שטעט. דער גרויסער אויפֿטו פֿון ישׂראל בכלל, הגם די קיבוצים נעמען אַרום נישט מערער ווי זיבעציק טויזנט נפֿשות, אבער אלע ווייסן אז דאס איז דער גרעסטער סאציאלער פענאמען אין דעם צוואנציגסטן יארהונדערט. דער קיבוץ איז אזא מין עקספערימענט וואס האט צו זיך נישט קיין גלייכן אין דער געשיכטע פון דעם צוואנציגסטן יארהונדערט. דערפאר און דאס איז דאס סאמע אריגינעלסטע וואס איז דא. ס'איז גענוג צו זאגן ווען ווען איך וועל זיך באציען צו אזא מין זאך, און דאס וועט זיין אין א געוויסער מאס אן ענטפער אן ענטפער דעם חבר עלבערג, נישט דירעקט אבער אומדירעקט, ביי.

דארטן דארטן אין דעם קונסט מוזיי, עפעס אויפן נאמען פון א מענטש וואס זיין נאמען געדענק איך נישט איצטער, נאר ס'איז אויפגעבויט א ריזיגע קונסט מוזיי, איך האב דארטן געפונען אריגינאלן פון בילדער און סקולפטורן און סקולפטורן וועלכע זענען אן אומפארגלייכליכע עשירות. דאס איז טאמער דאס איז ווייניג, האבן די קיבוצים אלע ארום צוזאמען, אויפגעבויט אין א קלענערן קיבוץ א סאלאן, א זאל, פאר דריי טויזנט מענטשן. פאר דריי טויזנט מענטשן. וואס עפעס א זאל פאר דריי טויזנט מענטשן? כדי די קיבוצים זאלן אויך האבן די זכיה צו הערן דעם פילהארמאנישן ארקעסטער. ווייל דער פילהארמאנישער ארקעסטער קען נישט אראפקומען גלאט אזוי אין א קיבוץ ווייל ס'איז א צו גרויסע א צו גרויסע צו טייערער ביסן, דארף מען אראפקומען הונדערט מענטשן, הונדערט מוזיקערס, האט מען אויפגעבויעט א זאל פאר דריי טויזנט מענטשן, כדי די אלע קיבוצים וועלכע זענען ליגן איינע נעבן די אנדערע זאלן קענען געניסן פון דעם מאקסימום פון אויפטוען, פון וועלכע עס געניסט די שטאט. כ'מיין מיט דעם באקומט איר א געוויסן באגריף אז דער קיבוץ אליין איז א מין ביישפיל פון די שענסטע אויפטוען וועלכע קענען זיין אין דער שטאט גופא. איצטער רעדנדיג וועגן דער ליטעראטור, דאס איז די סיבה וואס ספעציעל האט מיך געלאקט און לאקט מיך,

ביידע בענד ציילן צוזאמען טויזנט זייטן, טויזנט געפאקטע מדעסקע לדעסקע, טויזנט זייטן. אין די דאזיגע טויזנט זייטן זענען דא אן א שיעור דערציילונגען פון דער שטאט. כ'וועל למשל ברענגען דריי ביישפילן. איינער אן אמעריקאנער שרייבער, וואס געווענליך האט ער נישט קיין שם פון א גרויסן צדיק, זיין נאמען איז באשעוויס, איר ווייסט, איר ווייסט וואו ער דרייט מיטן פינגער ווייסט איר זייער גוט, נו, און באשעוויס האט אין דעם בוך האט ער א דערציילונג וועגן אן אקטריסע, א אידישע אקטריסע וואס האט געשפילט אין פוילישן טעאטער, און זי דרייט זיך ארום אין תל אביב און קען זיך קיין ארט נישט געפינען. זי קען זיך נישט אריינפאסן, זי געפינט זיך נישט. הכלל, זי האלט אין איינעם מאכן פלענער אוועקצוגיין, אוועקצוגיין, אוועקצוגיין. קיין העברעיש קען זי זיך נישט אויסלערנען. צו טון ארבעט מיט דעם, פאר פויליש איז זי שוין צו ווייט אוועק פון דעם. און זי געפינט זיך קיין ארט נישט. ביז וואנען לסוף? זי דערזעט קעגן איבער איר, דערזעט זי האט זיך אריינגעצויגן אן אלטער לערער, זי זעט פון די ביכער, זי פרעגט אים, גייט זי צו אים צו און זי פרעגט אים, זאגט מיר, אפשר, כ'הער אז איר זיינט א לערער, אפשר וועט איר מיר לערנען די שפראך פון לאנד, איך זאל קענען, איך זאל זיך קענען אויסלערנען, וואס פון דעם אויסלערנען וועט ארויסקומען? דאס לאזן מיר איבער פאר באשעוויסן. אבער אבער איר האט דאך די פראבלעם, איר האט דאך די פראבלעם בכלל פון אקלימאטיזירן זיך, פון איינווארצלען זיך אין דעם. איצטער נישט אזא דראסטישע. א שרייבער וויל, א שרייבערין, דאמבאלעצקי, איינע פון די צום ווייניגסטן באקאנטע, האט א דערציילונג, פון ירושלים. דאס אנטפלעקט אינגאנצן א נייע וועלט וועלכע איז אונז נישט באקאנט. דער טאטע, דער אמת'ער פרומער איד, היט אפ דעם זון ער זאל דאוונען יעדן טאג און לייגן תפילין. מסתמא מאכט זיך אז ער באמערקט אז דער זון האט ערגעץ א טאג האט ער פארפעלט אן אשרי און ער האט אים געפאקט ביי דער האנט. און ער האט אים געפאקט און האט גענומען זוכן אין זיינע מטלטלים אין זיינע זאכן און ער האט געפונען האט ער געפונען מאפוס האט ער געפונען עפעס א ביכל אברהם מאפוס האט ער אים גענומען שלאגן און הרג'נען דו ביסט אוועק לתרבות רעה דא האט איר דעם צוזאמענשטויס פון די עקסטרעם פרומע מיט די הערט זיך איין לייענען א ביכל א ביכל פון אהבת ציון. איז עס אזא געוואלדיגע זינד פארוואס מען דארף שלאגן א זון? יא, אבער דער סוף איז געווען אז ער וויל דעם זון נישט אפלאזן און ער האלט אים אין איין טרעבערן, גיט זיך א כאפ צו די מאמע, דאס הייסט די באבע גיט זיך א כאפ צו, זי זאגט צו אים, וואס שלאגסטו אים? וואס הרג'עסטו אים? טאמער ער איז דארטן געגאנגען אזוי, זאג מיר, ווען די אראבער זענען איבערפאלן די שכונה און מען האט דיך געלאזט לעבן, א דאנק וועמען? דו האסט עפעס געטון? ער האט געטון. דאס אינגל איז אוועקגעגאנגען. א דאנק אים לעבסטו. וואס לאזסט אים נישט לעבן? דאס האט סתם מיט דער שטאט? דאס האט סתם מיט דער שטאט? אן אנדער ווינקל. א.

און אַז ער פּאַשעט זיך גוט אונטער דער פּרינץ, זעצט ער זיך אַװעק אױפֿן פֿענצטער און ער קוקט אַנטקעגן. קעגן איבער זײַנען דאָ אונדזערע ייִדן. זײ האָבן נישט קײן קעץ נאָך, זײ, זײ זעען עפּעס בײַ זײער שטיבל, אַזױ װי עס פֿירט זיך, האָבן זײ אַ שטיקעלע ערד, זעען זײ, נאָר נעבעך אױף דער ערד װאַקסט גאָרנישט.

זענען זיי געוואויר געווארן וואס איז די קעץ טוען דאך עפעס אויכעט, איז די גוטמויען מיט די אנדערע זאכן פלעגן נעמען דאס וואס די קעץ טוען אפ און זיי פלעגן פארגראבן אויף דער אנדערע זייט ביי די ביי די שכנים פון די מזרח יודן, די אסט יודען האבן זיי דארטן און דערפאר האט נישט געוואקסן. אויב ס'איז אזוי, האט די באלעבאסטע פון די אסט יודן אריינגעקראגן א קאץ, קום נאר פרינצעלע, קום נאר פרינצעלע, יא, און מ'האט דאס דאזיגע פרינצעלע אריינגענארט, און אין שפעטערדיגע טעג איז דארטן געווארן תשעה באב, איז געווארן ביי די דייטשע יודן ביי דעם פארל, ווייל דער פרינץ איז נעבעך געקומען, ער האט זיך געדרייט און ער האט זיך געקרוטשעט און ער איז אוועקגעפאלן. און ער און ס'האט אנגעהויבן וואקסן ביי די מזרח אידן. זאגט מיר דאס האט צו טון עפעס מיט דער שטאט? כ'האב אייך געבראכט דריי ביישפילן פון דער שטאט וואס שייך צום צום חבר עלבערג צום חבר עלבערג, אונזער גרויסער ווייטיג איז. וואס אין ישראל לערנט מען אלע פרעמדע שפראכן נאר נישט אונזער מאמע לשון, דאס איז אונזער צער, אונזער ווייטיג, עס האט קיין גרעניץ נישט, מיר געפינען נישט קיין שום פארענטפערונג פאר דעם, און וויפיל מיר האבן הנאה וואס גאלדע מאיר דערקלערט ווי איך האב דאס געהערט פאר א יארן ווי איך האב דאס געהערט ווי זי האט דערקלערט וואס פאר א נחת זי האט וואס זי פרובירט לערנען אירע אייניקלעך אידיש מיין איך אז גאלדע מאיר וואלט זיך נישט באדארפט אזויפיל מאטערן זי האט גענוג צו טון מיט די אראבער און מיט און מיטן ווי ווי הייסט ער דארטן דער וואשינגטאנער כדי אים נישט כ'וויל אים נישט די. אָט אַזוי איז, אָט אַזוי, ווער זאָגט אַזוי איז? זי האָט ווייניק צו טאָן ווען מע נעמט, מע פירט איין אין די שולן לערנען, לערנען אַ פּרק יידיש, וואָלט זי נישט באַדאַרפֿט זיך אַזוי אָנשטרענגען און זי וואָלט געהאַט אַ סך מערער נחת און ס'וואָלט געווען גוט. דאָס וואָס עס גייט אַרויס די גאָלדענע קייט, אַ ברכה אויף זייער קאָפּ, דאָס איז די הסתּדרות. דאָס וואָס עס. די גאלדע מאיר און שזר און אנדערע האבן פרעזענט זיי האבן עס געמאכט מיט הומאר און אזוי ווייטער, דאס הייסט אז ס'איז דא א זייער גרויסער ווארצל, זייער גרויסע טיפע ווארצלען זענען דא, איז דאס אלץ וואס ישראל טוט פאר אידיש איז זאל א ברכה פאר זיי אלעמען קומען, אבער דאס וואס זי באדארף טון. הלוואי זאל דאס ווייטער קומען. אזוי ווי די פראגע איז געשטעלט געווארן אויך דעם פארזיצער, וויל איך א פאר ווערטער נאך. הגם חבר רוזשאנסקי האט אויסגעצייכנט געענטפערט, אבער עס איז נישט נאר א ענין פון שולן. אגב, מוז איך אייך זאגן, איר האט אלע זיכער הנאה געהאט פון דעם. ווען איר האט געהערט אז אין איינער פון די גימנאזיעס לעבן חיפה איז איינגעפירט געווארן ווי א עלעקטיווער לימוד אידיש, דער וואס האט עס איינגעפירט איז געווען א תלמיד פון חבר רוזשאנסקי פון בוענאס איירעס, און צום בעדויערן איז דאס געבליבן א פאראיינציגטער פאל, ווען חבר עלבערג האט געזאגט נו גיט א קוק. האט מען דאס אין אמעריקע איז שטעלט איר טאקע די זעלבע פאדערונגען, הגם פאדערונגען דארף מען שטעלן אויך צו אמעריקע, אבער דערווארט איר דעם זעלבן רעזולטאט פון א אידישער מדינה אדער פון אמעריקע אדער קאנאדע. איז דאך קלאר אז מיר דארפן, און מיט רעכט, דערווארטן פיל מער. אבער מיר גייט נישט נאר בלויז.

להכעיס אלע צרות און בייזע ווינטן און דאס אלץ וואס איז געשען פאר אונז אין אונזער צייט איז דא נישט געווען קיין שייכות קיין פאלעמיק. מיר פרייען זיך מיט יעדער דערגרייכונג. דער נאציאנאלער קאמיטעט פאר אידיש שטייט אין נאענטן קאנטאקט מיט דעם קאמיטעט פאר אידיש אין ישראל, אבער ס'איז א ווייטער מהלך, און וואס מער עס וועט קומען א ווארעמער ווינט, פון דארט אלץ בעסער וועט זיין די מערכה נישט נאר פון ישראל נאר אויך מחוץ ישראל. ליבע פריינט, מיר האבן היינט אין אוונט איך האב געקוקט אויף אייערע פענימער און געזען נישט נאר מיט וויפיל אינטערעס איר האט נאכגעפאלגט דאס וואס אונזער רעדנער האט געזאגט, אבער וויפיל עס איז געווען וואס פאר א רעאקציע ווי איר האט רעאגירט אויף דעם, עס איז געווען א גרויסער נחת רוח און עס קומט אים א גרויסער יישר כח. אזוי ווי איך האב שוין ציטירט.

מיט רעפעראטן וועגן די קלאסיקער ארגענטינער יידיש לעבן, די מוסטערווערק, אט האבן שוין די צוויי וואכן אפגעברויזט, אפגעטומלט, און מ'איז שוין ווידער אויף א וואקזאל, און דאן, און איז דא ווידער א וואקזאל דאן, און עס בלייבט א בענקשאפט. געהאט א חברישע בענקשאפט, מיר זענען דאך האט דאן ראוויטש געשריבן שוין אזוי ווייניג געבליבן, מיר גלויבערס אין דער שליחות פון דער אידישער וועלט-ליטעראטור. זאל זיין געשטארקט אייער גלויבן חבר רוזשיינסקי, און זאלן מיר האבן אסאך נחת נאך פון אייער ארבעט. כדי אייך צו ווייזן וואס מיינט רוזשיינסקי, איז איצטער איילן מיר זיך, ווייל ער דארף אוועקפארן מיט'ן אויטאבוס קין ניו יארק א גאנצע נאכט, פרעג איך אים, גזלן, היט אפ אביסל דיין געזונט, זאגט איך דארף מארגן דערפרי ארבעטן אין ניו יארק, כ'האב נישט קיין צייט צו פארן מיט'ן פלאן. מיט דעם פארענדיגן מיר אונזער היינטיגן פראגראם.